אין דער משנה האבן מיר געלערנט די לעצטע דריי ווערטער פון דער משנה מפני תיקון העולם. וואס הייסט דאס? ווען דער מאן שיקט א גט פאר דער פרוי מיט א שליח, נאכער האט ער חרטה, ער וויל מבטל זיין דעם גט צו די שליחות, האבן מיר געלערנט אין דער משנה אז בראשונה די ערשטע צייט היה עושה בית דין במקום אחר מבטלו, דער שליח איז געגאנגען מיט דעם גט און ער האט דא געמאכט ביי זיך א בית דין און האט מבטל געווען דעם גט, דער שליח האט נישט געוויסט אז דער גט איז בטל און האט געגעבן איר דעם גט. התקין רבן גמליאל הזקן, האט רבן גמליאל הזקן געמאכט א תקנה שלא יהו עושין כן, מען זאל אזוי נישט טון, מפני תיקון העולם, גייט יעצט די גמרא מפרש זיין פארוואס מען האט געמאכט די תקנה, רבי יוחנן אמר, רבי יוחנן זאגט, מפני תקנת ממזרים, כדי ס'זאל נישט זיין ביי די אידן קיין ממזרים. דעריבער האט ער געמאכט די תקנה אז מען זאל מבטל זיין דעם גט נאר בפני האישה אדער בפני השליח. ריש לקיש אמר, ריש לקיש זאגט, מפני תקנת עגונות, ס'זאל נישט זיין קיין עגונות, גייט די גמרא יעצט מפרש זיין. מיר האבן פריער געהאט א מחלוקת אין גמרא דף לב עמוד ב איז געוועזן א מחלוקת פון ר' נחמן'ען מיט ר' ששת'ן פאר דער תקנה, פאר וויפיל מענטשן האט מען געדארפן מבטל זיין דעם גט, ר' נחמן זאגט פאר צוויי און ר' ששת זאגט פאר דריי, ר' יוחנן אמר מפני תקנת ממזרים, ר' יוחנן זאגט אז די תקנה איז געוועזן ס'זאל נישט זיין ביי די אידן קיין ממזרים, סבר לה ווייל ער האלט כר' נחמן, דאמר בפני שניים, רב נחמן לערנט פאר די תקנה האט ער מבטל געווען דעם גט פאר צוויי מענטשן, ובי תרי לית להו קלא, ווען ער איז מבטל פאר צוויי מענטשן איז נישטא די זאך ווערט נישט באוויסט, והיא לא שמעה און די פרוי הערט דאס נישט אז מען האט מבטל געווען דעם גט, ולא ידעה זי ווייסט נישט, זי מיינט אז זי איז א מגורשת ואזלה ומינסבא און זי וועט גיין חתונה האבן ואיכא ממזרים, זי האט חתונה געהאט ביי א אשת איש איז דאך הוולד ממזר, דעריבער האט רבן גמליאל מתקן געווען אז אויב ער וויל מבטל זיין דעם גט מוז ער גיין אדער דעם שליח זאגן הער זיך צו דו ביסט נישט מער מיין שליח, אדער זאגן דער פרוי דו האסט באקומען דעם גט זאלסטו וויסן זיין איך בין אים מבטל. וריש לקיש אמר מפני תקנת עגונות, ריש לקיש וואס ער זאגט דער טעם איז וועגן תקנת עגונות, סבר לה ער האלט כרב ששת, אזוי ווי רב ששת, דאמר וואס רב ששת לערנט בפני ג' אז מבטל זיין דעם גט דארף מען פאר דריי, ממילא אויב מ'איז מבטל דעם גט פאר די תקנה האט מען מבטל געווען פאר דריי, איז שוין נישט דא קיין חשש ממזרות, ווייל ובי תלתא דריי אז מען איז מבטל פאר דריי, אית להו קלא איז דא א קול ושמעה און זי הערט, וידעה און זי ווייסט, ולא מינסבא און זי וועט נישט גיין חתונה האבן, איז אפילו איך בין מבטל שלא בפני השליח שלא בפני האישה וועט זי אויך נישט חתונה האבן. נאר וואס דען, ותקנת עגונות הוא דאיכא, דעריבער האבן די חכמים געמאכט שוועריגקייטן פאר דעם מאן מבטל זיין דעם גט, זיי וואוינען דאך שוין נישט צוזאמען, האט דאך איר געשיקט דעם גט, ער זאל דארפן גיין נאך דעם שליח, אדער שיקן א שליח, און ער וועט זיך נישט מטריח זיין וועגן די אלע זאכן, ממילא וועט זיין פרוי נישט בלייבן קיין עגונה. דער חשש פון ממזרות איז נישט דא, ווייל ער לערנט דאך אז מ'איז מבטל פאר וויפיל? פאר דריי, און אז מ'איז מבטל פאר דריי וואו איז דא א קול וועט די פרוי הערן אז דער גט איז נישט קיין גט וועט זי נישט חתונה האבן. נאר אויב ס'זאל זיין לייכט דעם מבטל זיין, ער נעמט דריי מענטשן ער איז מבטל, שוין די פרוי בלייבט אן עגונה, דעריבער האט מען געזאגט אז אדער ער מוז אליין גיין אדער ער מוז שיקן א שליח איך טוה מאכן פאר אים אזוי אויף צו זאגן שווערער די זאך, דערווייל וועט ער נישט גיין מבטל זיין, וועט וועט דער גט דאך דעמאלט זיין א גוטער גט, וועט די פרוי קענען חתונה האבן און זי וועט נישט בלייבן קיין עגונה. אין אמת'ן דער וואס ער האלט בפני שניים איז דאך איז דאך אחוץ דעם טעם מפני ממזרות איז אויך דא דער טעם מפני עגונות, נאר דער טעם פון ממזרות דער חשש ממזרות דאס איז א הארבערע טעם, דעריבער זאגט ער תקנת ממזרות. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט בטלו, נאכדעם ווי רבן גמליאל האט מתקן געווען אז מען זאל נישט מבטל זיין נאר בפני האישה אדער בפני שליח, און דער מאן האט נישט געפאלגט און ר'איז געגאנגען ר'האט מבטל געווען דעם גט פאר א בית דין מבוטל, כאטש די רבנן האבן געזאגט ער זאל נישט מבטל זיין בפני בית דין, און ער האט עובר געווען אויף דער תקנה, אבער די שליחות איז בטל, דברי רבי, אזוי האלט רבי, וואס האט אויפגעטון די תקנה, א מענטש וועט נישט וועלן עובר זיין קיין איסור דרבנן. רבן שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, אינו יכול לא לבטלו, אויב ער קען נישט מער נאך דער תקנה וואס מען האט געמאכט אז אז ער מוז גיין בפני אישה צו שליח נאך דער תקנה פון רבן גמליאל קען ער נישט מבטל זיין איז אפילו בדיעבד ער האט מבטל געווען איז נישט בטל ולא להוסיף על תנאו אויב ס'איז דארט געוועזן א תנאי קען ער נישט מאכן צושטעלן נאך אויף דעם תנאי שאם כן ווייל אויב איך וועל זאגן ווי רבי וואס רבי זאגט אז אויב מען האט מבטל געווען איז יא בטל, מה כח בית דין יפה, וואס איז דער כח פון תקנת רבן גמליאל גוט, אויב איך זאג סיי ווי, כאטש זיי האבן געמאכט א תקנה, און מ' סיי ווי קען מען אז מען מבטל איז בטל, וועלן דאך די מענטשן האט די תקנה גארנישט ניט אויפגעטון. פרעגט די גמרא, מיר וועלן דא לערנען צוויי פשטים, מיר וועלן לערנען דעם דעם פריער דעם צווייטן פשט פון רש"י, ומי איכא מידי, קאן דען זיין אז איין זאך דמדאורייתא בטל גיטא מדין תורה, ווען ער האט מבטל געווען דעם גט שלא בפני אישה שלא בפני שליח, איז דאך די גט בטל, ווייל דער גט איז דאך נאכנישט געקומען צו איר, און ער האט מבטל געווען דעם שליח אז ער זאל נישט זיין זיין שליח לגרש. ומשום מה כח בית דין יפה, צוליב דעם דין פון מה כח בית דין יפה, שרינן זאל איך מתיר זיין אשת איש לעלמא, מדין תורה איז דאך דער גט, איז דאך דער גט, מדין תורה איז דאך דער גט נישט קיין גט, מדין תורה איז זי דאך א אשת איש, ווייל דאס וואס ער האט מבטל געווען דעם גט איז דאך ריכטיג א ביטול, קומט צו גיין רבן גמליאל און ער זאגט אז די ביטול איז נישט קיין ביטול, ענטפערט די גמרא אין, יא, כל דמקדש, דער וואס איז מקדש א פרוי, אדעתא דרבנן מקדש, איז מקדש אדעתא דרבנן, ואפקעינהו רבנן לקדושין מיניה לערנט רש"י אזוי א פשט אז כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש אז דאס וואס קדושי כסף טוט אויף דאס איז נאר א דין דרבנן ווייל דאס שטייט נישט בפירוש אין דער תורה נאר איך לערן עס אפ א גזירה שווה קיחה קיחה פון שדה עפרון. ואפקעינהו רבנן לקידושין מיניה, זיי האבן געזאגט ס'זאל זיין קידושין, און זיי האבן געזאגט ס'זאל נישט זיין קיין קידושין. אמר ליה רבינא לרב אשי, האט רבינא געפרעגט רב אשי'ן, תינח דאס וועט זיין גוט, דקדיש בכספא, ער האט מקדש געווען בכספא, זאגסטו דעמאלט אז די קידושין זענען נאר דרבנן?

אויב די גמרא לערנט אז מען קען נישט עוקר זיין קיין זאך מן התורה, דער גאנצער טעם איז נאר ביי קידושי כסף, ווייל קידושי כסף איז נאר דרבנן, וואס איז דער תירוץ שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות אין דער צייט, ווי קענען זיי די חכמים דאס מאכן? נאך פרעגט רשי אויף דעם פשט, בכלל אויף דער קשיא. וואס איז דער פשט שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות? ווייל דרב מנגיד אמאן דמקדש בביאה וועגן פריצות. דעריבער זאגן מיר אז מען האט געזאגט אז ס'איז בעילת זנות. פרעגט רשי אויף דעם פשט אזוי, קודם כל ווי קען איך זאגן אז קידושי כסף איז דרבנן? כ'לערן דאך עס אפ א גזירה שוה, און א גזירה שוה האט דעם כח ווי דין תורה, דא אסאך וואס קומט צו סקילה לערנט מען עס אפ פון א גזירה שוה, און אויב כ'זאל לערנען א גזירה שוה נאר דרבנן, ווי גיט מען סקילה? נאך, נותר אז ס'קומט כרת שטייט נישט בפירוש אין די תורה, כ'לערן עס אפ פון א גזירה שוה, און נאך, ס'איז דא א דין א נערה מאורסה נהרגת, אז מען האט איר מקדש געווען בקידושי כסף, און אויב כ'זאל זאגן קידושי כסף איז נאר דרבנן, ווי זאל מען געבן מיתה? נאך פרעגט ער, מען זאגט שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות, ווייל רב מנגיד אמאן דמקדש בביאה, אפילו רב מנגיד אמאן דמקדש בביאה, אבער די קידושין זענען נישט בטל, דעריבער לערנט רשי פשט אז ס'איז אין אמת'ן נישט קיין חילוק צי מ'איז מקדש בכסף צי מ'איז מקדש בביאה, שטענדיג זענען די קידושין קידושי תורה, קידושין מן התורה, נאר דער פשט אין גמרא איז אזוי, אמר ליה רבינא לרב אשי, תינח דקדיש בכספא ווען ר'איז מקדש מיט כסף, און ווי מיר ווייסן דאך ביי געלט זאכן איז הפקר בית דין הפקר, האבן די חכמים געזאגט אז די געלט וואס ער האט איר געגעבן פריער ווען ר'האט איר מקדש געווען לשם קידושין האבן די חכמים דאס מפקיר געווען אז ס'איז נישט זיין זאך, דעריבער איז זי בתחילה נישט געוועזן מקודשת, און אז זי איז נישט געווען מקודשת דארף מען דאך נישט האבן קיין אשת, זי איז דאך נישט קיין אשת איש, איז זי נישט, זי איז געווען, זי איז געווען אן קידושין. קדיש בביאה מאי איכא למימר, קדיש בביאה איז דאך נישט קיין געלט זאך, וואס קען איך זאגן אז בלייבט דאך שווער די קשיא, מדין תורה איז דער גט נישט קיין גט, מדין תורה איז זי דאך אשת איש, ווי קענען די רבנן זאגן אז ס'איז א גוטע גט? ענטפערט אויף דעם די גמרא, שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות, ווייל בשעת מ'איז מקדש זאגט מען דאך כדת משה וישראל, אז ס'איז גלייך ווי מ'מאכט א תנאי אויב די חכמים ווילן אז די קידושין זאלן זיין קידושין, און די חכמים זאגן אז די קידושין למפרע זענען נישט קיין קידושין, און אויב די די קידושין זענען למפרע נישט קיין קידושין, איז זי דאך קיינמאל נישט געוועזן קיין אשת איש, ממילא דארף זי דאך בכלל נישט האבן קיין גט, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, אויב ס'איז געווען אזאין פאל וואס איינער האט געשיקט א גט פאר זיין פרוי און ער האט מבטל געווען דעם גט, און די חכמים זאגן אז דער ביטול איז נישט קיין ביטול, און אויב די חכמים זאגן דער ביטול איז נישט קיין ביטול, קומט דאך אויס אז מדין תורה איז זי א אשת איש, זאגן מיר אז די חכמים מאכן אז גלייך בתחילה איז זי נישט געווען אשתו. אבער שטעלט זיך אויף דעם אסאך שאלות, גיט נאר א קוק דעם תוספות, ואפקעינהו, הקשה הרב ר' שמואל, אם כן, אויב ס'וועט זיין אזאין פאל אז איינער וועט שיקן א גט לאשתו, און נאכער וועט ער מבטל זיין דעם גט בבית דין שלא בפני שליח, וועל איך זאגן אז בתחילה איז זי נישט געווען קיין אשת איש, יחפה על בת אחותו, ער וועט מחפה זיין אויב בת אחותו האט מזנה געווען, וכשיבואו עדים שזינתה, און ער וועט וועלן מען זאל איר נישט געבן קיין חנק, ישלח לה גט, וועט ער שיקן צו איר א גט, ויבטל שלא בפני שליח, ער וועט ממילא ופקעי קידושין ונמצא שהיא פנויה, קומט דאך אויס זי איז געווען א פנויה, ואומר ר"י דלא קשה, ס'איז נישט קיין קשיא, דאין לחוש כ'האב נישט קיין מורא אלא כשמחפה עליה שלא כדין, אבל הכא כדין מחפה, און מדין התורה, בדין תורה פטורה,

ווער וועט לערנען און ער וועט מבטל זיין שלא בפני שליח, זאג איך דיך דעמאלט אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה איז זי דאך קיינמאל נישט געווען קיין אשת איש, איז דאך געווען די התראה התראת ספק, ועוד, נאך א שטארקערע קשיא, יכולים ממזרים ליטהר, א ממזר ווייסט מען האט נישט דא קיין עצה אז ער איז געבוירן געווארן פון א אשת איש איז עס א ממזר איז טאר ער נישט קומען בקהל איז דאך דא א עצה ער זאל ווערן אויס ממזר וויאזוי וועט ער ווערן אויס ממזר דער מאן וועט איר שיקן א גט און נאכער וועט ער מבטל זיין שלא בפני שליח, וועל איך דיך זאגן אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה, אז זי איז קיינמאל נישט געווען קיין אשת איש, ואומר רבינו תם, ממילא אז זי איז נישט געווען קיין אשת איש, איז דאך נישט קיין ממזר, ואומר רבינו תם, ענטפערט דער רבינו תם, דכהאי גוונא לאו התראת ספק, עס הייסט נישט קיין התראת ספק, דאזלינן, ווייל איך גיי בתר רובא. ורוב אין מגרשין נשותיהם, וכששולחין גט, און אפילו אויב מ'שיקט א גט אין מבטלין, ועוד נאך א זאך דעריבער איז נישט התראת ספק דאוקמינן אחזקתה שהיא עכשיו נשואה, דאם לא כן איך קען נישט זאגן די סברא איך שטעל אויף די חזקה, נזיר שהיה שותה יין, א נזיר האט געטרינקען וויין, או מטמא למתים, אמאי לוקה, ס'דא א משנה אין מלקות מ'גיט מלקות דאם אמרו לו אל תשתה אל תשתה, זאגט דאך די משנה, חייב על כל אחת ואחת, יעדן מאל וואס איך ווארן אים און ער טרינקט, גיט מען אים באזונדערנע מלקות, והא התראת ספק היא שמא ישאל על נזירותו, ס'דאך אויך התראת ספק, נאר דער תירוץ איז, איך קוק ווי די זאך איז יעצט, ריכטיג, אויב ער וועט זיך שפעטער שואל זיין, וועט מען טאקע נישט געבן קיין מלקות, נאר יעצט האט ער זיך דאך נישט שואל געווען, איז עס נישט קיין התראת ספק, קומט די מלקות. ומה שהקשה, דער רבינו תם זאגט די קשיא אם כן יחפה על בת אחותו, אדער די קשיא ויכולים ממזרים ליטהר, אי ידעינן אויב איך ווייס שלכך מתכוין אז די כוונה פון די מאן איז געוועזן כדי מחפה זיין על בת אחותו אדער כדי לטהר ממזרים לא מפקעינן קידושין מיניה דלתקנה עשו חכמים די חכמים האבן געמאכט זייער תקנה נאר פאר צו פארריכטן א זאך ולא לתקלה נישט ס'זאל ארויסקומען פון דעם א מכשול שמתוך כך יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות אבל אם ברור לנו דארט ווי איך ווייס שלא נתכוין לכך, איך ווייס עס איז זיכער האט נישט געהאט אויף דעם כוונה, לא חיישינן ארט מען נישט אם יכולים ליטהר. רשי. מיר האבן דאך פריער געהאט אין גמרא א מחלוקת פון רבי'ן מיט רבן שמעון בן גמליאל, נאכדעם ווי רבן גמליאל האט מתקן געווען אז דער מאן ווען ער האט געשיקט א גט דורך א שליח, קען נישט מבטל זאל נישט מבטל זיין דעם גט נאר בפני השליח אדער בפני האישה, ווי וועט זיין ער האט נישט געפאלגט די חכמים און ער האט מבטל געווען פאר א בית דין שלא בפני השליח שלא בפני האישה, לויט רבי'ן בדעבד איז עס בטל, לויט רבן שמעון בן גמליאל איז נישט בטל, תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט. אמר לעשרה כתבו גט לאשתי, ער האט געזאגט פאר צען מענטשן, שרייבט א גט פאר מיין פרוי. דעמאלט אויך ווען ער זאגט דאס פאר צען מענטשן, ער האט נישט דערמאנט דאס ווארט כולכם, דארפן נישט אלע צען זיין עדות, קען איינער שרייבן און צוויי חתמ'ן זיך. ווען ער זאגט כולכם, מוזן אלע צען, עס איז א תנאי, ער וויל נישט ס'זאל זיין א גט, דווקא אלע חתמ'ן זיך, אבער אויב ער זאגט נישט כולכם, איז גענוג איינער שרייבט און צוויי חתמ'נען. יכול לבטל זה שלא בפני זה, דברי רבי, זאגט רבי, יכול לבטל, וואס איז די פשט יכול לבטל? ער קען לכתחילה גיין מבטל זיין צוויי מענטשן זאגן איך מאך אייך אויס שלוחים איר זאלט נישט שרייבן איי ווילן די צוויי טאקע וואס ער האט מבטל געווען וועלכע וויל וועלכע וויל ער האט געזאגט פאר צען פון די צען ער קען זאגן צו זאגן צוויי פון די צען אייך וויל איך נישט איר זאלט שרייבן וואס זשע וועט ארויסקומען, וועלן די אנדערע גיין און שרייבן, ארט מען נישט וועלן די אנדערע שרייבן, איז דער טייטש איז יכול לבטל אז לכתחילה קען ער מבטל זיין, ער איז גארנישט ניט מיט דעם עוקר די תקנה פון רבן גמליאל, עס קומט נישט ארויס פון דער זאך קיין שום מכשול אויף דעם, ניט שייך די תקנה פון רבן גמליאל, מ'וועט באלד זען ווייטער. דעם טעם פון דעם, רבן שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, אינו יכול לבטל אלא זה בפני זה, ער זאגט אז דאס איז אויך פון דער תקנה פון רבן גמליאל, און מען קען נישט מבטל זיין, אז ער וויל מבטל זיין, מוזן זיין דעמאלט אויף דעם ארט אלע צען, און ווי וועט זיין ער האט מבטל געווען. נאר צוויי איז דער ביטול נישט קיין ביטול, דא איז שוין דא זייער א ווייטע מחלוקת, ביי די פריערדיגע מחלוקת ער איז מבטל בפני בית דין שלא בפני שליח, זאגט דאך רבי אויכעט אז לכתחילה טאר מען נישט, נאר די מחלוקת איז נאר בדיעבד, אבער דא איז א ווייטע מחלוקת, רבי האלט אין דעם פאל דא אז אפילו לכתחילה קען ער מבטל זיין, און רבן שמעון בן גמליאל האלט אז אפילו בדיעבד איז דער ביטול נישט קיין ביטול. פרעגט די גמרא במאי קמיפלגי אין וועלכע סברא די מחלוקת איז אזוי ווייט אז לויט רבי'ן מעג מען לכתחילה און לויט רבן שמעון בן גמליאל איז אפילו בדיעבד איז אויך דער ביטול נישט קיין ביטול. בעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה קמיפלגי, אין דעם דין עדות שבטלה מקצתה צו בטלה כולה, דאס איז זיכער דא א דין אז אויב ס'איז דא געחתמעט פינף עדות צו הונדערט עדות, און איינער פון די עדות איז קרוב או פסול, איז דאך איז זיכער דער דין אין דער זאך איז נישטא קיין מחלוקת, דארט זאגט מען זיכער אז כאטש ס'איז געבליבן גענוג כשר עדות, די גאנצע זאך איז פסול, נאר דא אבער ווען ער האט מבטל געווען צוויי פון דיע צען, צי זאגן מיר אז עס ווערט בטל נאר דיע צוויי, אדער עס ווערט שוין בטל די גאנצע זאך, ווייל ער האט דאך זיי געמאכט פאר עדות מיט איינמאל. רבי סבר רבי האלט עדות שבטלה מקצתה, די עדות וואס ווערט בטל א טייל פון זיי, לא בטלה כולה, איז אינגאנצן נישט בטל, אויב אזוי ואי אזלי הנך, די צוויי וואס ר'האט מבטל געווען קען מען דאך נישט שרייבן ר'האט זיי מבטל געווען, און אויב ס'וועלן גיין די אנדערע כתבי וואס זיי וועלן שרייבן ויהבי זאלן געבן א גט, ליכתבו וליתבו, זאלן זיי שרייבן און זאלן געבן, ס'איז דאך נישט געווארן בטל, ס'איז דאך א ריכטיגע גט וואס די אנדערע שרייבן. אבער רבן שמעון בן גמליאל סבר, רבי שמעון בן גמליאל האלט, עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, איז אז ער האט מבטל געווען נאר צוויי פון דיע צען, זענען אלע בטל. אויב אזוי, והנך לא ידעי, די אנדערע אכט ווייסן נישט אז מען האט צוויי מבטל געווען דעריבער איז געווארן בטל אלעס, ואזלי וכתבי ויהבי, און זיי וועלן גיין זיי וועלן שרייבן א גט און זיי וועלן איר געבן, און זי וועט גיין זי וועט חתונה האבן מיט א פסול'ן גט, ושרו אשת איש לעלמא. איז ממילא לערנט רבי שמעון בן גמליאל אז די זעלבע תקנה וואס איז געווען פון רבן גמליאל ס'זאל נישט ארויסקומען קיין מכשול זאל חתונה האבן מיט א פסול'ן גט, דאס איז דא אויכעט, און ביי דער וועט אויך נישט קומען. ואיבעית אימא, דו ווילסט וועל איך דיר זאגן דכולי עלמא עדות שבטלה מקצתה לא בטלה כולה, אלע האלטן עדות שבטלה מקצתה לא בטלה כולה. איז רבי איז דאך זייער גוט, אין רבי'ן בייט זיך נישט אזוי ווי איך האב פריער געזאגט, און אויב אלע האלטן לא בטלה כולה, פאסט זיך דא נישט צו זאגן קיין גזירה, טאמער די אנדערע וועלן גיין שרייבן, די אנדערע גייען שרייבן, זאלן זיי שרייבן געזונטערהייט. והכא היינו טעמא דרבי שמעון בן גמליאל, דא איז דער טעם פון רבי שמעון בן גמליאל, קסבר ער האלט, מילתא דמתעבדא באפי עשרה, א זאך וואס איז געווארן געמאכט פאר צען, צריכא בי עשרה למישלפה, דארף מען האבן צען זאלן דאס מאכן צוריק אויס, איז ממילא דאס וואס רבן שמעון בן גמליאל זאגט אינו יכול לבטל אלא זה בפני זה, איז נישט די טייטש אז ס'איז דא א איסור ער טאר דאס נישט טון, ווי כ'האב פריער געלערנט, נאר די טייטש איז ער קאן נישט, אז זיין ביטול איז נישט קיין ביטול, אפילו די צוויי וואס ער האט מבטל געווען זיי זענען אויך נישט בטל, ווייל אויב ער האט געזאגט כולכם, אויב ער האט נישט געזאגט כולכם נאר ער האט געזאגט צו צען מענטשן זאלן געמאכט צו שלוחים, זיי זאלן זיין, צוויי פון זיי זאלן זיין שלוחים, איז ער וויל גיין צוברעכן די זאך, מוז ער עס דווקא צוברעכן דעמאלט ווען אלע צען זענען דאך דא. איבעיא להו, האבן די בני הישיבה געפרעגט א שאלה, כולכם מה? ס'איז געווען צען מענטשן, האט ער געזאגט אז אלע צען מענטשן זאלן חתמ'נען דעם גט, דעמאלט איז דאך א דין אז דער גט איז נישט קיין גט, דווקא אלע חתמ'נען. ווי וועט דעמאלט זיין לויט רבן שמעון בן גמליאל אויב ר'האט מבטל געווען נאר צוויי? צו וואס איז די שאלה? צו זאגן מיר טעמא דרבי שמעון בן גמליאל? דער טעם פון רבי שמעון בן גמליאל דארט ווי ער זאגט נישט כולכם, פארוואס קען ער נישט מבטל זיין קיין צוויי? משום דקסובר עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, ממילא האב איך דעם חשש אז וואס? אז די אנדערע וואס האבן נישט געוואוסט ס'איז בטל וועלן גיין שרייבן וועט זי חתונה האבן מיט א פסל'ן גט, אבער והני, אבער דא, אה, דא איז דאך נישטא די חשש, פארוואס איז דא נישטא די חשש? כיוון דאמר להו כולכם אז אלע מוזן זיך חתמ'נען, לא מצו כתבי ויהבי, קענען דאך נישט גיין די אנדערע שרייבן ווייל אלע מוזן זיך דאך חתמ'נען, אויב אזוי דארף איך זאגן אז אז מען זאל יא מבטל זיין, אויב ער איז מבטל צוויי ווערט אלעס בטל. או דילמא, אדער, טעמא דרבי שמעון בן גמליאל איז נישט ווייל ער טאר נישט, נאר ווייל ער קען נישט, משום דקסבר ווייל ער האלט כל מילתא דמתעבדא באפי בי עשרה, יעדע זאך וואס איז געווארן געטאן פאר צען צריכין בי עשרה דארף מען האבן די זעלבע צען למישלפה צו מאכן אויס, ממילא איז דאס וואס איך זאג ער קען נישט מבטל זיין פאר צוויי איז נישט צוליב א מכשול, נאר די טייטש איז אז ער האט נישט דעם כח מבטל זיין, והילכך אפילו כולכם נמי, אפילו ביי כולכם קען ער אויך נישט מבטל זיין, וויאזוי וועט דעמאלט זיין די דין ר'וועט מבטל זיין פאר צוויי, כאטש ר'האט מבטל געווען צוויי, אבער זיי קענען גיין ווי מ'זאגט גיין ווידער שרייבן, ווייל די ביטול איז נישט קיין ביטול, דאס איז דאך אין אנדערע ווערטער, אויב איך לערן די טעם איז וועגן עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, איז די גאנצע זאך בטל, קענען שוין זיי נישט שרייבן, אבער אויב איך לערן ער קען נישט מבטל זיין, ער האט נישט דעם כח מבטל צו זיין, איז דאך צוריק געבליבן זייער שליחות, און אז זיי וועלן גיין שרייבן א גט איז עס א גוטע גט. רש"י. זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל זיך פושט זיין די שאלה וואס מיר האבן געפרעגט אליבא דרבי שמעון בן גמליאל פארוואס ער האלט אז כ'האב געזאגט פאר צען מענטשן זאלן שרייבן א גט, אינו יכול לבטל אלא זה בפני זה. האט מען דאך פריער געהאט א שאלה צי דער טעם איז ווייל עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, ממילא די וועלכע עס האבן נישט געהערט וועלן גיין שרייבן וועט ארויסקומען פון דעם א מכשול שרי אשת איש לעלמא, אדער דער טעם איז ווייל אויב ס'איז געווארן געמאכט פאר צען דארף מען האבן די זעלבע צען זאלן עס מאכן אויס וועל איך זיך דאס פושט זיין. מיר האבן געלערנט אמר לשניים תנו גט לאשתי, ער האט געזאגט פאר צוויי מענטשן גיט א גט פאר מיין פרוי. האב איך יעצט געלערנט פשט, זיי זאלן שרייבן און זיי זאלן חתמ'נען. יכול לבטל זה שלא בפני זה דברי רבי, רבי רבי האלט ער קאן איינעם מבטל זיין און דער איז נישט כשר מער צו זיין קיין עדות ביז ער וועט אים הייסן רבן שמעון בן גמליאל אומר רבי שמעון בן גמליאל זאגט אינו יכול לבטל ער קאן נישט מבטל זיין אלא זה בפני זה און אויב האט נאר איינעם מבטל געווען איז דער איינציגער וואס האט מבטל געווען אויכעט כשר לאמיר דא זעהן, והא שניים דכי כולכם דמו, צוויי דארפן זיך דאך ביידע חתמ'נען, האב איך דאך דא נישט קיין מורא, טאמער דער וועלכע האט נישט געהערט איבער צו חתמ'נען אן זיין חבר, ווייל זיי מוזן זיך ביידע חתמ'נען. ופליגי, און דאך האלט רבי שמעון בן גמליאל אז ער קען נישט מבטל זיין, זעה איך דאך אז רבי שמעון בן גמליאל לערנט, אז אויב די זאך איז געווארן געמאכט פאר צוויי, דארף ער די זאך מאכן בטל אויך פאר די זעלבע צוויי. אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, אי בעדי כתיבה הכי נמי, אויב די צוויי זאלן זיין עדי כתיבה און זיי דארפן זיך חתמ'נען הכי נמי, וואלט טאקע רבן שמעון בן גמליאל מודה געווען, ער קען מבטל זיין, און דער ביטול איז ביטול, ווייל דער טעם פון רבן שמעון בן גמליאל איז נישט משום גזירה, ווייל ער האלט עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, און אז מען איז נאר מבטל צוויי און די אנדערע זיי ווייסן נישט פון דעם ביטול, וועלן גיין שרייבן איז מען מתיר אשת איש לעלמא, און דא אבער צוויי איז דאך נישטא דער חשש, ווייל איינער קען זיך נישט חתמ'ענען אן דעם אנדערן. הכא במאי עסקינן, דא רעדט זיך ביי עדי הולכה, דאס וואס שטייט דא דערמאנט אמר לשניים תנו גט לאשתי, מיינט מען ער האט געגעבן א גט צו צוויי, זיי זאלן זיין שלוחים, זיי זאלן איר איבערגעבן דעם גט, דא אויך איז דאך שוין דא די חשש אז ער וועט מבטל זיין נאר איינעם, און דער אנדערער וואס ווייסט נישט פון דעם ביטול, און ער וועט איר איבערגעבן דעם גט, ווייל דאס איז דאך נישט קיין עדות, נאר שליחות, קען דאך איינער אויך איבערגעבן דעם גט. דער אנדערער וועט נישט וויסן אז מען האט מבטל געווען די שליחות. וועט איבערגעבן דעם גט, און אזוי מיר זאגן שליחות שבטלה מקצתה בטלה כולה, אזוי ווי ער האט מבטל געווען דעם איינעם איז דער אנדערע אויך בטל. זאגט די גמרא, הכי נמי מסתברא, דער שכל זאגט אויך אזוי אז דא רעדט זיך ביי עדי הולכה, ס'איז געווען צוויי וואס זיי דארפן זיין שלוחים צו פירן דעם גט, און דער טעם איז פארוואס זאגט רבן שמעון בן גמליאל ער קען נישט מבטל זיין זה שלא בפני זה, ווייל כ'האב מורא אז דער וועלכע האט נישט געהערט דעם ביטול וועט גיין איר איבערגעבן דעם גט, און שליחות שבטלה מקצתה בטלה כולה. דקתני סיפא, אין דער סיפא שטייט, אמר לזה בפני עצמו ולזה בפני עצמו, גלייך אין אנפאנג ווען ער האט זיי געמאכט שלוחים, האט ער נישט געזאגט צו ביידע צוזאמען, ער האט נאר געזאגט צו איינעם, דו, איך מאך דיר פאר א שליח צו געבן דעם גט מיין פרוי, נאכער האט ער געזאגט צו זיין חבר, איך האב איבערגעגעבן דעם גט פאר דעם מענטש, אז ער זאל עס געבן פאר מיין פרוי, דו קאנסט אויך זיין א שליח איר צו געבן. האט ער דאס אויך געמאכט, זע, דעם באזונדער און דעם באזונדער, איז דער דין, יכול לבטל זה שלא בפני זה, קען מען מבטל זיין איינער, און דער וועלכער האט מבטל געווען ווערט אויס שליח, אויב דער וועלכער האט מבטל געווען האט ער געגעט איז ער נישט געגעט, אבער דער אנדערער קען ער גט'ן, ווייל אין אנפאנג זענען זיי דאך נישט געווארן קיין שלוחים צוזאמען, זאג איך דא נישט שליחות שבטל מקצתו בטל כולו, און אויב דער וועלכער ווייסט נישט אז מען האט מבטל געווען דעם חבר גייט און ער גיבט איבער דעם גט, ער גייט ער גיט איבער דעם גט, איז זי גע'גט. אי אמרת בשלמא בעדי הולכה שפיר, אויב איך זאל זאגן עס רעדט זיך ביי שלוחים, קען איך זאגן אז מען זאגט מען מאכט דעם באזונדערע שליח און דעם באזונדערע שליח, ווייל דאס איז דאך נישט קיין ענין פון עדות וואס ביידע דארפן צוזאמען זעהן די עדות, אדער ביידע זאלן דארפן הערן די עדות. איז בעדי הולכה פארשטיי איך דער קאן ווערן געמאכט א שליח באזונדער און דער קאן ווערן געמאכט א שליח באזונדער, אלא אי אמרת בעדי כתיבה, אבער אויב דו וועסט זאגן אז דא רעדט זיך בעדי כתיבה און ווי רש י זעהט אויס איז דא גורס בעדי חתימה דעמאלט איז דאך עס א ריכטיגע עדות, מי מצטרפי איז זיך דען מצרף ווען ער זאגט דעם באזונדער און דעם באזונדער הא אמר מר, מיר האבן דאך געלערנט, אין עדותן מצטרפת, די עדות קען זיך נישט מצרף זיין עד שיראו שניהם כאחד, דווקא ווען ביידע זעען צוזאמען די עדות, און אז איינער זעט פריער די עדות, און דער אנדערער זעט נאכדעם איז זיך נישט מצרף. למשל איינער האט געזען ראובן האט מחלל שבת געווען, ער טוט א גאנצע מלאכה, און דער אנדערער זעט נאכדעם איז זיך עס נישט מצרף, ווייל די עדות דארף זיין ביידע זעען אין איין צייט, איז די זעלבע זאך ווען מען מאכט זיי פאר עדות, מען הערט די עדות דארף מען זיי הערן צוזאמען. ממילא ווי קען איך עס דא זאגן אז ס'זאל זיך רעדן בעדי כתיבה וחתימה, מ'דארף זיי דאך מאכן ביידע צוזאמען עדות? זאגט די גמרא פון דעם איז נישט קיין ראיה. דילמא קען זיין כרבי יהושע בן קרחה סבירא ליה, די ברייתא האלט ווי רבי יהושע בן קרחה, וואס רבי יהושע בן קרחה קריגט דארטן, און ער זאגט, אפילו די עדות האבן נישט געזען צוזאמען די עדות, נאר בזה אחר זה, איז עס אויכעט א כשר'ע עדות, די זעלבע זאך דא אויך ביי אונז, קען מען מאכן לויט רבי יהושע בן קרחה די עדי חתימה, נישט מיט איין מאל, מען מאכט דעם באזונדער פאר א עדות און דעם באזונדער פאר א עדות, רש י.

אמר רב שמואל בר יהודה שמעית מיניה דרבי אבא תרתי, איך האב געהערט פון רבי אבא'ן צוויי זאכן וואס ער האט געזאגט ווער איז די הלכה חדא כרבי, ביי איין זאך האט ער געפסקנט ווי רבי, וחדא כרבי שמעון בן גמליאל. און ביי איין זאך האט ער געפסקנט די הלכה איז ווי רבי שמעון בן גמליאל ולא ידענא און איך ווייס נישט הי כרבי ביי וועלכע זאך האט ער געפסקנט ווי רבי והי כרבי שמעון בן גמליאל און ביי וועלכע זאך האט ער געפסקנט ווי רבי שמעון בן גמליאל מיר האבן דאך דא געלערנט אין די משנה אין אנפאנג פרק אז די ערשטע צייט ווען די מאן האט געשיקט א גט דורך א שליח, ובראשונה היה עושה בית דין במקום אחר ומבטלו, האט ער געמאכט א בית דין, ער איז נישט געגאנגען צו דעם שליח זאגן ער איז מבטל די שליחות, נאר האט עס מבטל געווען שלא בפני השליח, איז ארויסגעקומען פון דער זאך א מכשול, דער שליח האט נישט געוואוסט אז ער האט מבטל געווען די שליחות. און דער שליח האט געגעבן דעם גט ליד האישה, און די פרוי האט חתונה געהאט, און אין אמת'ן איז דאך דער גט נישט געוועזן קיין גט, האט רבן גמליאל געמאכט א תקנה אז מען זאל נישט מאכן בית דין במקום אחר שלא יהו עושים כן, נאר ער וויל מבטל זיין, זאל ער גיין צו דעם שליח זאגן איך בין מבטל די שליחות, אדער ער זאל גיין צו דער פרוי און זאגן, זאלסט וויסן זיין, דער גט וואס דו וועסט באקומען איז דער גט נישט קיין גט, ווייל איך האב מבטל געווען די שליחות. אזוי האבן מיר געלערנט אין דער משנה. נאכהער איז דא אין גמרא, דף לג עמוד א' א מחלוקת. בטלו, נאך די תקנה פון רבן גמליאל האט ער מבטל געווען שלא בפני השליח שלא בפני אישה, זאגט רבי מבוטל, אויב ער האט מבטל געווען איז מבוטל, וואס האט אויפגעטון די תקנה? די תקנה האט אויפגעטון אז א מענטש וועט נישט וועלן גיין טון א זאך הפך התקנה פון די חכמים. רבן שמעון בן גמליאל זאגט ווידער אז אויב בטלו איז נישט איז נישט בטל. פארוואס איז זיין סברה? שאם כן מה כח בית דין יפה אז די בית דין מאכט א זאך מאכן זיי א זאך ס'זאל האבן א קיום, און אויב איך זאג בטלו איז מבוטל, וואס האט די בית דין אויפגעטון? דאס איז איין מחלוקת פון רבי מיט רבן שמעון בן גמליאל. נאכער האט מען געהאט אויפן זעלבן עמוד ל' ג' עמוד א' נאך א מחלוקת אויב ער האט געזאגט צו צען מענטשן כתבו גט זאלן שרייבן א גט לאשתי זאגן מיר ער מיינט נישט אלע צען זאלן שרייבן ווען ער זאגט כולכם מיינט ער טאקע אלע זאלן זיך חתמ'נען אבער אויב ער זאגט נישט כולכם איז דער דין אז עס איז גענוג וואס צוויי טוהן זיך חתמ'נען, און ווי וועט זיין נאכדעם ווי ער האט געזאגט צו צען מענטשן כתבו גט לאשתי, איז ער געגאנגען און האט מבטל געווען צוויי, ער האט זיי געמאכט אזוי אויף צו זאגן שלוחים אז זיי זאלן זיין עדות זאלן זיך חתמ'נען, לערנט רעבע אז יכול לבטל זה שלא בפני זה, אז דיע צוויי וועלכע ער האט מבטל געווען דיע צוויי קענען טאקע נישט חתמ'נען, אבער די אנדערע קענען, און לויט רעבין קומט אויס, ס'קומט נישט ארויס קיין שום מכשול, ווייל לכתחילה קען ער מבטל זיין זה שלא בפני זה, דיע וואס ר'האט מבטל געווען וועלן דאך נישט שרייבן, און די אנדערע מעגן שרייבן, ווייל איך זאג נישט אויב בטלה מקצתה בטלה כולה. און רבן שמעון בן גמליאל זאגט, אינו יכול לבטל אלא זה בפני זה, אוי ער קען נאר מבטל זיין דווקא ווען ס'איז דא אלע צוזאמען, האמיר דאך געלערנט אין גמרא די סברה פון רבן שמעון בן גמליאל איז לויט איין אוקימתא, איז זיין סברה איז א זאך וואס די זאך איז געווארן אפגעטון פאר צען מענטשן, איז איך וויל דאס מבטל זיין, מוז זיין צען מענטשן און די זעלבע צען מענטשן, ממילא וועט אויסקומען לויט רבן שמעון בן גמליאל, אויב ר'האט מבטל געווען זה שלא בפני זה, איז אפילו דיע צוויי וואס ר'האט מבטל געווען, איז זייער ביטול אויך נישט קיין ביטול, דיע צוויי וועלכע ר'האט מבטל געווען קענען אויכעט גיין שרייבן דעם גט. אויף דער זאך האט ער דא געזאגט, ר' שמואל בר יהודה, איך האב געהערט פון ר' אבא'ן, ביי דיע צוויי מחלוקת'ן האט ער איינס גע'פסק'נט ווי רעבע און איינס ווי רבן שמעון בן גמליאל, אבער ולא ידענא און איך ווייס נישט הי כרבי והי כרבן שמעון בן גמליאל. אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, ניחזי אנן, מיר אליין קענען דאס זען. ביי וועלכע זאך האט געפסקנט ווי רבי וועלכע ווי רבן שמעון בן גמליאל דכי אתא רב דימי אמר, ווען רב דימי איז געקומען פון ארץ ישראל האט ער דערציילט מעשה, ס'איז געווען א מעשה ועשה רבי כדברי חכמים, רבי האט געטון אזוי ווי די חכמים, דער דין איז ווען די דיינים דארפן פארקויפן. א פעלד, איינער צאלט נישט דעם חוב, צי מען דארף פארקויפן נכסי יתומים, איז אין מסכת ערכין ווערט דארט דערמאנט א גאנצער סדר אז די בית דין דארף נישט אפשאצן, נאר מען טוט אויסרופן און מען טוט עס פארקויפן אויף א אוקשן ווער עס גיט מער, מען טוט אויסרופן ווערט דארט דערמאנט צו וויפיל צייט מען רופט אויס, ס'איז אבער דא אזעלכע סארט זאכן וואס אויף דיע זאכן איז נישט דא קיין צייט מען זאל ווארטן ביז מען וועט אויסרופן, נאר מען מוז עס גלייך פארקויפן, ווי די גמרא דערמאנט דארטן לכרגא מען דארף צאלן טעקס, צי לקבורה, דאס פארקויפט מען אן הכרזה. און ווי וועט זיין די בית דין ביי דעם אפשאצן האבן געמאכט א טעות, ווי וועט זיין א נישט קיין בית דין האבן געמאכט א טעות איז דאך שוין דא א דין אויב דער טעות איז געווען פחות משתות ווינציגער ווי א זעקסט חלק פון דער ווערט זאגן מיר איז מען מוחל אויב דער טעות איז געוועזן אויף א שתות איז דער מקח בלייבט מקח נאר מען דארף צוריק געבן די אונאה וויפיל ס'איז געווען דער טעות און אויב ס'איז געווען יתר משתות איז בטל מקח דער מקח נישט קיין מקח. איז ווי וועט זיין די בית דין האט געמאכט א טעות אדער ס'האט זיך אפגענארט דער לוקח, דער לוקח האט באצאלט א זעקסטל מער, אדער פארקערט ער האט נישט דערצאלט א זעקסטל, זאגן די חכמים אז דער מקח ווערט בטל. ווערט דארט דערמאנט אז אז די אז די וואס זיי קריגן אויף די אויף די חכמים, רבן שמעון בן גמליאל זאגט אז דער מקח איז נישט בטל, אויך די זעלבע סברה וואס ער זאגט דא ביי אונז, אם כן מה כח בית דין יפה, אז די בית דין האט אפגעשאצט בלייבט עס שוין אזוי, האט ער דערציילט א מעשה, ס'איז געווען א מעשה אז. רבי האט געטון כדברי חכמים, ער האט געזאגט ווי די חכמים, די בית דין האט געהאט א טעות, וואס די טעות איז געווען מער ווי שתות, האט ער געזאגט די מקח איז בטל, אמר לפניו האט געזאגט פאר אים, ר' פרטא בנו של ר' אלעזר בן פרטא בן בנו של ר' פרטא הגדול, אם כן אז איך זאג די מקח איז בטל, מה כח בית דין יפה?

אז רבי אליין האט חרטה געהאט פון זיין דין, און רבי האלט אויכעט, אם כן, מה כח בית דין יפה? איז די זעלבע זאך האלט אויך רבי אז בטלו אינו מבוטל, איז אויב רבי אליין האט חרטה געהאט איז דאך זיכער די הלכה בב' אזוי ווי רבי שמעון בן גמליאל, ווייל ס'איז דאך נישטא קיין מחלוקת, רבי האט דאך חרטה געהאט. ומדהא כרבן שמעון בן גמליאל, און אויב לגבי דעם דין בטלו מבוטל פסק'נט מען ווי רבי שמעון בן גמליאל ווייל רבי האט דאך מודה געווען צו רבי שמעון בן גמליאל הך כרבי איז די צווייטע שאלה ווען ער האט געזאגט צו צען מענטשן כתבו גט לאשתו איר בלייבט דאך שוין ביי דעם די הלכה ווי רבי אז יכול לבטל זה שלא בפני זה. נאך זאגט די גמרא, ואף רב יאשיה דמן אושא, אויך רב יאשיה פון דער שטאט אושא, סבר ער האלט אויך חדא כרבי וחדא כרבן שמעון בן גמליאל, פאר איין זאך פסק'נט ער ווי רבי און איין זאך ווי רבי שמעון בן גמליאל. דאמר רבה בר בר חנה, רבה בר בר חנה האט דערציילט, חמישה סבי הוינן, מיר זענען געווען פינף אלטע לייט, קמיה דרב יאשיה דמן אושא פאר רב יאשיה פון דער שטאט אושא. אתא ההוא גברא קמיה ס'איז געקומען פאר אים א מענטש ואשקליה גיטא על כורחיה, ער האט געצווינגען דעם מענטש ער זאל גט'ן זיין פרוי, ס'איז דא אזעלכע למשל א כהן ווען ער נעמט א גרושה די קידושין זענען תופס אבער די בית דין צווינגט אים ער זאל גט'ן, צי אנדערע. חייבי לאוין צי שניות, איז געווען א מעשה, ער האט געצווינגען א מענטש ער זאל גט'ן זיין פרוי, ואמר להו איז גורס דער ב"ח, האט רב יאשיה געזאגט צו די עדות, זילו גייט אטמורו באהאלט זיך וכתובו לה, און איר זאלט שרייבן דעם גט פאר דער פרוי. כדי ער זאל אייך נישט מבטל זיין פון די עדות. ואי סלקא דעתך כרבי, און אויב מיר ווילן זאגן ביי דער ערשטע זאך, אויב מען איז מבטל שלא בפניהם, בלייבט דער דין ווי רבי, אז בטלו מבוטל, כי מיטמרי מאי הוי, אפילו זיי זאלן זיך באהאלטן, אבער ער מוז דאך נישט. אפילו ער האט מבטל געווען שלא בפניהם איז דאך עס אויך א ביטול, אלא שמע מינה איז דאך א ראיה אז ביי דער ערשטער זאך כרבן שמעון בן גמליאל סבירא ליה, ער האלט ווי רבן שמעון בן גמליאל אז אויב ער איז מבטל שלא בפני השליח שלא בפני האישה איז אינו מבוטל. יעצט לאמער זעהן וואס איז די צווייטע מחלוקת, צו מען קען מבטל זיין זה שלא בפני זה, ואי סלקא דעתך, און אויב כ'וועל זאגן אידך נמי כרבן שמעון בן גמליאל, אז די אנדערע זאך איז אויכעט ווי רבי שמעון בן גמליאל, אז וואס? אז מען מוז מבטל זיין אלע צוזאמען? למה להו איטמורי, האבן זיי זיך דאך נישט געדארפט באהאלטן ליבדרו איבדורי איז דאך גענוג, זאלן זיך נאר אויסשפרייטן, אז זיי וועלן נישט זיין צוזאמען וועט ער דאך נישט קענען מבטל זיין זה שלא בפני זה, און ווען נאך זיי ער האט געזאגט זאלן זיך באהאלטן איז דאך א סימן אז זיי וועלן זיין אויף פארשידענע ערטער וועט ער קענען מבטל זיין דעם באזונדער און דעם באזונדער און דעם באזונדער. ווייל לויט רבן שמעון בן גמליאל וואס ער זאגט אינו יכול לבטל זה שלא בפני זה, אפילו ער וועט אלע מבטל זיין, נאר ער וועט מבטל זיין יעדערן באזונדער, איז עס נישט קיין ביטול. אלא שמע מינה איז פון דעם א ראיה, חדא כרבי, דער דין איז אזוי ווי רבי, אז מען קען מבטל זיין זה שלא בפני זה, וחדא כרבי שמעון בן גמליאל, און לגבי די ערשטע מחלוקת אז מען איז מבטל שלא בפני השליח שלא בפני אישה, בלייבט אזוי ווי רבי שמעון בן גמליאל. ורבא אמר רב נחמן, רבא זאגט פאר רב נחמנ'ן, הלכה כרבי בשתיהן, אז די הלכה בלייבט ווי רבי אויף ביידע ערטער, סיי ביי דעם דין בטלו מבוטל, און סיי ביי דעם דין אז אז ער קען ער האט געזאגט לעשרה כתבו גט לאשתי, יכול לבטל זה שלא בפני זה, שטעלט זיך א שאלה, ווי קען ער פסק'נען ווי רבי? רבי אליין האט דאך געהאט חרטה, איז דאך נישטא אין די זאך קיין מחלוקת. נאר פון וואנען זע איך אז רבי האט געהאט חרטה? ביי וועלכע זאך איז דאס געוועזן? דאס איז נאר געוועזן ביי ממון זאך. און די גמרא וועט דא ווייטער זאגן אז ר' נחמן האלט אז די דין פון מה כח בית דין יפה, דאס איז נאר געזאגט געווארן ביי ממונא, און ביי איסורא איז נישט דא דער דין, רבי האט דארט חזר רבי ועשה כדברי חכמים, דארט האט זיך געהאנדלט ביי וועלכע דין, ווייל ס'איז געוועזן שום הדיינים וואס די בית דין האט אפגעשאצט. אבער ביי איסור האלט ער האט רבי נישט חרטה געהאט, פרעגט די גמרא, ולית ליה לרב נחמן מה כח בית דין יפה, אז רב נחמן טוט פסק'נען ווי רבי, האלט ער נישט די סברה פון מה כח בית דין יפה? והא אמר רב נחמן אמר שמואל, רב נחמן האט געזאגט פאר שמואל'ן, יתומים וואס עס זענען קטנים, שבאו לחלוק בנכסי אביהם, ווען עס זענען גדולים, טוהן זיך צוטיילן, אבער דא איז דא צווישן זיי קטנים, בית דין מעמידים להן אפוטרופוס, די בית דין שטעלט אויף פאר יעדן איינעם פון די באזונדער אפוטרופוס, יעדער איינער זאל האבן אינטערעס פאר דעם פון די ברידער, ובוררים להם חלק יפה, און זיך באמיען יעדער אפוטרופוס זאל אויסקלייבן פאר יעדן איינעם א חלק יפה, די תוס' איז שוין מסביר וואס הייסט חלק יפה. הגדילו, אז זענען געווארן גרויס, יכולים למחות, קענען זיי זאגן מיר זענען נישט צופרידן מיט די צוטיילונג פון דעם וואס די בית דין האט געמאכט אפוטרופסים, מיר ווילן זיך נאכאמאל צוטיילן. אזוי האט געזאגט ר' נחמן פאר שמואל'ן. ורב נחמן דידיה אמר, און פאר זיך אליין האט ער געזאגט, הגדילו אין יכולין למחות, אז זיי קענען נישט מבטל זיין דאם כן, מה כח בית דין יפה, וואס איז א כח פון בית דין גוט וואס די בית דין האט ער באשטימט אפוטרופסים, זע איך דאך פון דעם מאל אז ר' נחמן האלט אויך די סברא פון מה כח בית דין יפה, טא ווי קומט עס ר' נחמן האט דא גע'פסק'נט די הלכה כרבי אז בטלו מבוטל? ענטפערט די גמרא, ס'איז דא א חילוק, התם דארטן ביי יתומים שבאו לחלוק ממונא האנדלט זיך ביי געלט, און ביי געלט זאכן זאגן מיר דאך הפקר בית דין הפקר, הכא דא איסורא ס'איז א איסור זאך א איסור פון אשת איש, צוליב מה כח בית דין יפה וועל איך נישט מאכן אז די קידושין זאל נישט זיין קיין קידושין רש"י.